פרק ט ז האבן אונז די מהדורה פון ספר דברים אויף די מצוות פון מועדים, יעדע מאל אין די תורה ווען ס'איז דא א ליסט פון מצוות רעדט ער פון מועדים, ס'איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן, און דא איז דא אפאר חידושים וואס מ'דארף באמערקן ווען ער רעדט פון די מועדים, אונז ווייסן אלע ווען איז די מועדים אבער ס'איז דא אפאר חידושים, ערשטע זאך איז שמור את חודש האביב ועשית פסח דאס דארף מען כאילו א שמירה, די חכמים דרש'נען אז מ'זאל מאכן שמירה אז ס'זאל זיין בחודש האביב, אבער על כל פנים דאס איז א לשון פון ספר דברים באופן כללי, אלע זאכן ער האט מורא כאילו מ'וועט פארגעסן אדער מ'וועט נישט היטן זאגט ער שמור את חודש האביב. און ס'דא די ענין פון צאן און בקר, פארוואס שטייט דא בקר, הגם פריער איז געשטאנען נאר צאן, ס'איז א קשיא, איך האב מוז זאגן אז ס'איז א חגיגה, אבער ס'איז א שאלה. די עיקר חידוש אבער איז, אז עס זאגט לא תוכל, א גאנצע פרשה בפרט לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך און ווייטער, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז אלע קרבנות דארף מען ברענגען אל המקום אשר יבחר נישט בבמה, איז אויך די קרבן פסח ספעציעל אזוי זעט אויס קרבן פסח איז געווען מער מצוי בבמה ס'האט געמאכט מער סענס פאר מענטשן צו מאכן א במה דא דארף מען קא משמע לן אז פסח אויכעט מאכט מען נישט מאכן באחד שעריך נאר במקום אשר יבחר דארט איז תזבח די פסח און יעצט איז מחדש געווען אז די פסח דארף מען גיין הגם ס'דא עליה לרגל באופן כללי אבער זעט אויס נישט געווען קאנעקטעד מיט די פסח פאר די ענין פון דארף מען בכלל פארשטיין ווי עליה לרגל ארבעט בזמן הבמה צו מ'קען מאכן עולה רגל זיין צו א במה מ'דארף נישט עולה רגל זיין צו ירושלים איז יעצט אז יעדער דארף גיין צו ירושלים מאכט די פסוק אזוי ווי א פשרה ופנית בבוקר והלכת לאהליך אין די פרי וועסטו גיין אהיים מ'לערנט דעם אז טעון לינה אבער על כל פנים דאס איז די מהלך על פי פשט אז מ'דארף גיין אין ירושלים קען מען אבער אהיים גיין דערפון מ'דארף נישט בלייבן זיבן טעג און אזוי ווייטער און ער זאגט ששת ימים תאכל מצות נאך אינטערסאנט פארוואס ביום השביעי עצרת לכאורה לאו דווקא, כ'מיין ששת ימים וביום השביעי, די עיקר חידוש איז אז די עצרת איז ביום השביעי, נישט חכמים זאגן אונטער וועם דרוש איז א פשוט פשט איז נישט באמת שווער, דאס מיינט נישט מ'זאל עסן מצות און זיבעטע טאג עסט מען נישט מצות, שבעת ימים תאכל מצות שוין געשטאנען פריער, נאר מ'מיינט צו זאגן זעקס טעג עסט מען מצה און נישט קיין עצרת, ס'שטייט נישט דא אפילו אז די ערשטע טאג איז יום טוב ופשטות קען מען אהיים גיין ופנית בבוקר אין די ערשטע טאג שוין גיין אהיים, אבער די זיבעטע טאג וואס דא א עצרת דעמאלטס איז א יום טוב מאכט נישט קיין מלאכה, עצרת מיינט מ'קומט זיך צוזאם אין בית מדרש אדער בית מקדש צו פארברענגען די יום טוב. נאכדעם די מצוה פון שבועות, אביסל אנדערש ווי עס שטייט אין פרשת אמור, שטייט מהחל חרמש בקמה, שטייט נישט ממחרת הפסח, ממחרת השבת, אבער די זעלבע איידיע פון די אנהייב, ווען מען הייבט אן די ערשטע קצירות, דעמאלטס מאכט, ציילט מען זיבן טעג, און דא שטייט פון חג שבועות מסת נדבת ידך, דאס הייסט שבועות, אזוי ווי אלע ק ה, אלעס דרייט זיך דא אין ספר דברים דאס וואס די עולם האט געלט, זיי האבן תבואות, זיי האבן בהמות, מען קען פון דעם ברענגען קרבנות, מילא פסח ברענגט מען דאך קרבן פסח, שבועות ברענגט מען, נישט דא קיין חיוב פאר די פרט, יא ס'דא קרבנות ציבור וואס שטייט אין פרשת אמור. אמור און פנחס, אבער דא איז שטייט רעדט פון די יחיד, רעדט נישט כמעט נישט רעדט נישט פון די קרבן קרבנות ציבור בכלל אין די פרשה, נאך א חילוק, נאר פון פסח, פסח איז ווייטער א חובה אויף יעדע יחיד, אבער די קרבן ציבור רעדט מען עס בכלל נישט, אבער מען ברענגט קרבנות נדבה מסת נדבת ידך, יעדע איינער וויפיל ס'קען וויפיל ס'פאלט אים איין וויפיל אהבה ער האט ברענגט ער. צו די בית המקדש, און נאך א זאך וואס דער ספר איז כסדר מדגיש ושמחת לפני השם אלקיך, פריער ביי פסח איז נישט געשטאנען, זעט אויס פסח איז אביסל אנדערש, אבער אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה, די אלע חברים זאלן זיך קיינמאל קיינמאל נישט פארגעסן משמח זיין אויך די ארעמע לייט אויך די וואס האבן נישט די עבדים מיט די יום טוב, פארוואס וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ממילא זאלסטו געדענקען צו נעמען קער פון דיין עבד, אזוי ווי ס'איז געשטאנען אפאר מאל שוין. נאכדעם איז דא א חג הסוכות ווייטער שטייט נישט ווען שטייט נאר באספך מגרנך ומיקבך ענליך צו וואס איז געשטאנען אין ספר שמות און ווייטער ושמחת בחגך אתה מיט די גאנצע לאנגע ליסט פון אלע מענטשן וואס דארף משמח זיין צוזאמען מיט דיר און דאס איז דא שטייט שוין שבעת ימים תחג לה' במקום אשר יבחר אנדערש ווי פסח ופשטות איך זאג נישט די הלכה איז נישט אזוי בפשטות פסח דארף נאר איין טאג, ופנית בבוקר והלכת לאהליך, סוכות קומט מען שוין אויף זיבן טעג, במקום אשר יבחר השם, פארוואס כי יברכך השם אלקיך בכל תבואתך עס איז חג האסיף, שוין דא, די אייבערשטער האט דיך געבענטשט מיט אלע תבואות, והיית אך שמח, זאלסט זיין זייער פרייליך מיט דעם וואס ס'איז געלונגען די יאר די תבואה, ס'איז אלץ געוואקסן גוט, און די שמחה וועסטו שערן, אזוי ווי מ'האט געזאגט מיט די עבדים, מיט די לוי, די גר וכו' אבער זאלסט זיין זייער פרייליך, דאס איז פשוט פשט. און דאס פירט אויס די כללית'דיגע נוסח פון שלש פעמים בשנה, ס'שוין געווען צוויי מאל אין ספר שמות די זעלבע נוסח, יראה כל זכורך את פני השם אלקיך, אבער דא לייגט ער צו א גרויסע זאך, די פסוק זאגט מען ביי מוסף, און מ'כאפט נישט אז עס צוויי צוויי מאל די תורה די זעלבע פסוק אן די במקום אשר יבחר, דא איז די ערשטע מאל וואס תורה זאגט שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, ווי במקום אשר יבחר, א גרויסע חידוש, לא יראה את פני השם ריקם, מ'ברענגט קרבנות נדבות צו, יא, ווען מ'קומט. עולה לרגל איש כמתנת ידו כברכת השם אלקיך ווייטער די גאנצע ספר דברים דרייט זיך ארום די ברכת השם אלקיך און מען בענטשט די אייבערשטן מען דאנקט אים מען לויבט אים דעמאלטס ווען מען ברענגט די קרבנות פון די מועדים אז דאס איז די עיקר עיקר צוויי חידושים וואס מען קען זאגן פון די מועדים דא ס'דא אסאך חילוקים בפרטים איז איינס אז ס'איז במקום אשר יבחר, נישט באופן כללי די קרבנות המועדים, און צוויי, נישט די עליה לרגל, און צווייטנס, אז מען דארף אלעמאל ושמחת, ס'דא די שמחה, שמחה פנימית, אבער בעיקר שמחה מ'זאל משמח זיין די גרים, און די יתום ואלמנה, וואס דאס זענען צוויי גרויסע חידושים פון ספר דברים אין די פרשה פון מועדים.